אויך גאָט, מיין איך, האָט אויערן, האָב איך געוואָלט זאָגן, נאָר געזאָגט האָב איך, אויב אַזוי, ליזע, לאָמיר אַראָפּגיין און זוכן און געפֿינען אַן אָפּזונדערונג, וואָס האָט ניט קיין אויערן. אַז כ'האָב געהאַלטן ביים אויפֿשליסן די טיר, האָט ליזע צוגעהיפּערט אַ רגע פֿריִער צו דער קלאַמקע. כ'בין טאַקע ניט קיין שרײַבערקע, אָבער עפּעס האָב איך יאָ געבראַכט פֿאַרן רעדאַקטאָר,

און ליזע האָט פֿון איר אַלטפֿרענקישן רידיקול פֿון אונטער זײַן אונטערשלאַק אַרויסגעצויגן אַ בינטל דינע בלעטלעך, איבערגעבונדן מיט אַ רויטן פֿאָדעם און עס מיר דערלאַנגט. כ'וויל אָבער פֿאַר דעם גאָר אַ סך. אַ קלוגע עצה.

כ'האב קיין היים ניט. אפשר איז אמת'דיגער צו זאגן, די גאנצע שטאט איז מיין היים, דאס לאנד איז מיין היים. סיידן, אוועקבלאנדזשען אין א מדבר? ס'וואלט אבער זיין א ווילדע העזה כ'זאל אזוינס פון דיר פארלאנגען. אויב נאר דו האסט כח ניט בלויז אין דיינע פיס נאר אויך אין דיין קאפ, לאמיר גיין.

דערנאָך האָבן מיר ווידער זיך געלאָזן איבער דער שטאָט. און אַזוי, שפּאַנענדיק איבער גאַסן און געסלעך, זענען מיר דערגאַנגען אין געגנט פון תל-אביבער פּאָרט. מיר זענען אַריין אין אַ צעבראָכענער הילצענער שיף, אָנגעהויפנט מיט פאַרזשאַווערט אייזן. אויפן שנויץ פון דער שיף, צום ים-צו, איז געהאַנגען אַן אַנקער.

בלויז איין מאל אים געזען שפילן אויפן ספארט פלאץ, מ'האט אים יעמאלט געמאכט א הורא און געטראגן אויף די הענט פארן אריינהאקן אינעם טויער פון דער קעגנערישער קאמאנדע די מערסטע גאלן. איר געבוירן ווערן האלט ליזע איז ניט געווען קיין ביאלאגישע חכמה. א בהמה ווערט אויך געבוירן.

ניט מיט איר מאַן איז איר לעבן פֿאַרטאָפּלט געװאָרן, זאָגט ליזע, נאָר מיט איר טעכטערל טילי. אַז טילי פֿלעגט זיך אָנהענגען אַרום איר האַלדז איז עס געװען אַ לעבעדיקער מעדאַליאָן. זי פֿלעגט יעמאָלט אױך פֿילן אַ דאַנקשאַפֿט צו איר מאַן. אָבער װען טילי האָט נאָך געהאַלטן אין זײגן איז דער פֿוטבאָליסט נעלם געװאָרן.

אויסגעהויכט זייערע אטעמס האבן שוין די מערסטע כוואלעס. אנדערע קוים זשיפענדיגע האבן זיך געפרואווט אנכאפן אין א בלאסק פון דער לבנה. באלד ענדיג איך. האב געדולד און הער זשע ווייטער. ביסט ניט קיין פרעמדער. ביסט עטעלע'ס ברודער. ביים זוכן איבערן לאנד מיין טאכטער האב איך זי געפונען.

די גאס איז נאך יונג, אן א נאמען, די הייזער בלויז באשטעמפלט מיט גרויסע שווארצע ציפערן. זי האט ניט קיין טענות צו ביידן. ווען טילי איז נאך געווען א פיצל קינד האט איר טאטע געמוזט אנטלויפן קיין רוסלאנד פון זייער שטאט אין פוילן. ווען ביידע האבן זיך באגעגנט נאך דער מלחמה אין פוילן איז ער מסתמא אלט געווען א יאר פערציג, און טילי

אַז ליזע האָט אױפֿגעהױבן איר קאָפּ פֿון די קני, האָט אַ לױכטנדיקער הימל-קערפּער אַרדורכגעשניטן די נאַכט און זיך אױסגעלאָשן אין זיך אַלײן. דאָס איז געװען פֿאַר איר די פּאַסיקע רגע אַ זאָג צו טאָן. יעדער סוף האָט אַן אָנהײב, און יעדער אָנהײב גײט אױס אין בענקשאַפֿט נאָכן סוף.

געשריבן טויזנט נײַן הונדערט זיבן און אַכציק. פּאָרטרעט אין בלויען סוועטער. לכּבֿוד חנוכּה האָט מיר די מאַמע אויסגעשטריקט אַ בלויען וואָלענעם סוועדער, אַ גאָלף ביזן קינבאַק אַ ברכה צו מאַכן. ממש וואַרעם און איינציק אין שטאָט.

אבער ניט געזען פנים אל פנים. ווייל כאטש דער מאלער האט עטליכע יאר געלערנט און געמאלט אין פאריז, וואו ביידע האבן זיך קוים דערקליבן קורץ נאך דער חתונה פון זייערע ארעמע פוילישע היימען, האבן זיי אין פאריז גאר שטארק זיך געמאטערט. אחוץ דעם זענען ביים יונגן מאלער דארטן אנגערירט געווארן די לונגען

זיין קוים קוים רעדן איז געווען א פלאגיאט פון זיין שווייגן, אויב מע קאן אזוי זאגן. אבער זיין מאלעריי איז רעדעוודיג און אריגינעל. איר אריגינעלקייט און עכטקייט אנטפלעקט זיך ארויס פון אונטער די פארבן ווי ער וואלט זיי אויבן בכוונה'דיג פארמאלט מיט אנדערע פארבן. אזוי פארמאלט א וואלקן

איז געווען ביי מיר אינדערהיים, ער איז אריין מיט א קעסטל פענדזלען, טובעס, אנדער קלאפערגעצייג וואס געהערן אים פערזענליך, און א גרעסערן אנגעצויגענעם לייווענט. ס'האט אים קענטיג אינספירירט מיך צו מאלן קלער איך מיין בלויער סוועדער, און אז פון דעם שטארצט נאך ארויס ווי א ווילדע קאטשקע פון א געוויסער א קאפ מיט א טשופרינע אויך, איז אוודאי גוט,

ביי דער לעצטער אנגעצונדענער שוועבעלע פון זון-פארגאנג. פלוצעם אין א פראסטיגער אינמיטן-דער-נאכט באשליס איך צו אנטלויפן עוקר צו זיין פון דערהיים פון דער שטאט. אבער ניט ווי א געפענטעטער פערד, נאר אין א באן. ס'הייסט די באן זאל אנטלויפן און איך אינעווייניג. וואוהין? קיין ווארשע. און געלט האסטו? און באקאנטע אין ווארשע וואו זיך צוטוליען?

ארויסגערופן אויף א דועל נאר ער האט זיך ניט געיאוועט. אצינד וועל איך אים זוכן אין דער פרעמד ביז איכ'ל אים געפינען, און אויב ניט וועל איך ארויסרופן אויף א דועל זיך אליין. אין בלויעם מאמעדיגן סוועדער ווער איך אויסגעשפיגן פון באן-לויתן אין פוילנ'ס הויפטשטאט. פראסטיגער וויאלעטער באגינען.

צו מיין מזל פונקט אנטקעגן פאוויאק. א הוסטנדיגער איד אין גאטקעס און א פארשטויבטן קאפעלוש פירט מיך אריין אין א סאלאן וואו פון די ווענט הענגען ארונטער שווערע פורפלנע פארהאנגען, אלעהיי הינטער די פארהאנגען שפילן גאנצע פיר טעאטערס. איך האב געליינט אין עקספרעס אז מען קען דא באקומען א צימער צו נאכטן.

וועמען מען זוכט, א מעשה מיטן קאלט מאכן א פראוואקאטאר האט זיך א וויילע פריער אפגעטראגן, זאל מען אנטון קייטלעך זיין אויסלייג בעטל. דער הונגער וויל עסן, איך ארבעט ווי א געהילף ביי א מאלער ביים קראצן ווענט, איך קראץ און יענער מאלעוועט. איך האב גענוג צייט צו ליינען אין ביבליאטעק און צו קומען אויפן גענשער בית עולם

אדרבה, לאמיר זען ווער ס'וויל מיך זען. זי פירט מיר פאר א האנט, איר האנט איז אויך א צעפלאמטע, אויף דער דזשיקע גאס, און דורך א הויף באהאנגען מיט אייז-צאפנס, איבער צעהויקעטע גליטשיגע טרעפ, ברענגט מיך סאלטשע אריין אין א געביי וואו עס קלאפן נעי-מאשינען. אין א רויטער קאמיזעלקע און מיט א גרויסער שער אין האנט

כ'וויל זיך אנטון, געוואלד! מ'האט צוגע'גנב'עט מיין סוועדער. ווער וועט מיר באשיצן אין דער פרעמדער וועלט? מיין איינציקער טרייסט, מיין בלויער סוועדער איז געבליבן לעבן אויפן פּארטרעט, וואס דער יונגער קינסטלער האט מיך געמאלט אין מיין היימשטאט. א פארשעמטער בין איך אהין צוריקגעפארן. איך קום אהיים, אומזיסט איז געווען מיין הענדום-פענדום קיין ווארשע. כ'האב דעם בייזן גייסט ניט מנצח געווען.

זענען זיי מיר נאכגעלאפן קיין ווארשע אדער אנטרונען אינען עק וועלט? כ'האב ניט אויפגעהערט נאכן פארטרעט צו בענקען צען יאר, צוואנציג יאר. ס'איז דערגאנגען צו מיר א ידיעה אז דער מאלער איז פארשניטן געווארן אין א געטא. און אט א גרויסער גאסט אין מיין תל אביב'ער היים. געקומען מארק שאגאל

וואס די מאמע מיינע האט מיר אויסגעשטריקט לכבוד חנוכה וועגן דעם יונגן מאלער, וועגן פארטרעט וואס ער האט פון מיר געמאלט, און וועגן דעם גורל פונעם סוועדער וואס איך הער ניט אויף נאך אים צו בענקען. פלוצעם א קלאפ אין טיר. און גלייבט יא גלייבט ניט, עס קומט אריין דער פארטרעט יונג און לעבעדיג אינעם בלויען סוועדער, קלעטערט ארויף מיט די אייגענע כוחות אויף דער מזרח וואנט און בלייבט דארטן וואוינען ביזן היינטיגן טאג. דער איינציגער וואס האט יעמאלט זיך ניט פארוואונדערט איז געווען מארק שאגאל. ער האט אנגעוויזן מיט א האנט באוועג אויפן פארטרעט און מיך באגריסט מיט א וויטעבסקער שמייכל. אז מען בענקט שטארק און אויף אן אמת, בענקט מען אויס אלע זאכן. געשריבן טויזנט נײַן הונדערט פֿינף און אַכציק. אן ענטפער אויף א בריוו. א שאלה צי איך געדענק, דער נאמען דיינער איז טאקע מונקע, נאר די וואלדמענטשן, אידן ווי ניט אידן, האבן דיך גערופן מונקע פיוטערילע. אסור אויב איך ווייס פון וואנען עס נעמט זיך דיין צונאמען.

און איצטער, מונקע, צום עיקר פון דיין בריוו. דו האלטסט ביים שטארבן און דו בעטסט איך זאל דיר מוחל זיין. פון וואנען ווייסטו אז דו האלטסט ביים שטארבן? פאראן א שורה ביי מיין חבר דעם פאעט לעיזער וואלף, מיר שטארבן אלע טאג אין קליינע דאזעס. אן אמת'דיגע שורה, נאר זי וואלט ניט געווען ווינציגער אמת'דיג, פאר אונז ביידן, ווען אנשטאט קליינע דאזעס וואלט מיין חבר געשריבן גרויסע. איך וויל זיך סטארען צו האלטן דעם עיקר ביי די הערנער. דו בעטסט איך זאל דיר מוחל זיין. דאס אייגענע האסטו מיך שוין געהאט געבעטן און יעמאלט מונקע האסטו נאך געהאלטן ביים לעבן. דאָס איז געווען בעת אונדזער באַגעגעניש נאָך דער באַפֿרײַונג פֿון די לעבעדיקע אויף די חורבֿות פֿון מײַן טויטער שטאָט. אָנגעלענט אָן דײַן ביקס ביסטו יעמאָלט געפֿאַלן פֿאַר מיר אויף איין קני. כ'האָב אויפֿגעציטערט. ווי פּאַסט פֿאַר מונקע אַזאַ הכנעה? טאָ וואָס איז געשען, אַז דו זאָלסט צוויי מאָל בעטן בײַ מיר מחילה? לאָמיר זיך דערמאָנען.